האלט מען דא דף למד בית עמוד בית, אבער עס האלט נאך ביי די פריערדיגע עמוד, אות היי האט מען געזאגט אזוי אז ס'איז דא אויף די וועלט איז דא די עזות פון די כלבים, די עזות פון די רועים פון די סיטרא אחרא, און כדי ארויסצוגיין פון זיי דארף מען גיין האבן עזות דקדושה, איך מוז אנפייפן די עזות פון די טומאה און גיין צו די עזות דקדושה, ווען איך גיי אריין אין עזות דקדושה בין איך זוכה אז די שבעה רועים וואס זיי זענען יעדע דור און זיי האבן ליב אויסלערנען פאר די דור צו האבן אמונה, זיי גייען מיך אויסלערנען צו האבן אמונה. און די רגע וואס איך האב אמונה איז וואס צדיקים זאגן מיך בין איך מקבל. און אויב א מענטש איז אויף אזא מין מצב, ער האט אמונה און ער איז מקבל וואס צדיקים זאגן, דאס ווערט אנגערופן חותם בתוך חותם און ער איז פארזיגלט צו האבן א ריכטיגע ערליכע אידישע לעבן. יעצט ווען מיר גייען צו אות היי, וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, א מענטש דארף זייער שטארק רחמנות האבן אויף די בשר הגוף, ווייל די בשר הגוף איז אויך א גרויסע מחוצף, און מען דארף וויסן וויאזוי מאנווערט מען די גוף, אז די גוף מיט די נשמה זאלן ארבעטן צוזאמען, געט דער רבי א גוטע עצה, מען מוז רחמנות האבן אויף די בשר הגוף להראות לו צו ווייזן מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת, וואס די נשמה איז משיג ווייז איך פארן גוף, שהגוף גם כן ידע זאל וויסן מזאת ההשגה פון דעם השגה בבחינת וואס שטייט אין פסוק ומבשרך אל תתעלם, מבשרך מיינט פון דיין אייגענע גוף, פארגעס נישט פון דיין גוף, יא, ומבשרך אל תתעלם, ומבשרך דייקא שלא תעלים עיניך, זאלסט נישט פארהוילן דיינע אויגן, מלרחם על בשרך צו פון רחמנות האבן אויף דיין פלייש, דהיינו בשר גופך, די פלייש פון דיין גוף, כי צריכים לרחם מאוד על הגוף, מען דארף רחמנות האבן אויף די גוף, לראות צו זען לזככו אים צו מזכך זיין, כדי שיוכל להודיע לו, כדי ער זאל קענען אים מודיע זיין, מכל ההארות וההשגות, אלע הארות און השגות שהנשמה משגת וואס די נשמה דערגרייכט. ס'איז די זעלבע זאך ווי פריער וואס האט מען געשמועסט, פונקט אזוי ווי כדי צו כאפן די אמונה פון די צדיקים, פון די שבעה רועים, מוז איך עפעס קעיר נעמען אז איך זאל נישט ווערן נתפעל פון די עזות פון די סיטרא אחרא, נאר עזות דקדושה, די זעלבע זאך, איך מוז קעיר נעמען פון מיין גוף, און ער זאל נישט נאכגיין זיינע תאוות, נאכגיין זיינע זיינע געדאנקען, און אזוי וועט מיין נשמה קענען רעדן צו מיין גוף, יעדע זאך וואס ער איז משיג, כי הנשמה של כל אדם, די נשמה פון יעדע מענטש היא רואה די זעהט ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד, דאס איז משיג שטענדיג דערהויבענע זאכן, אבל הגוף, די גוף אינו יודע מהם, ער ווייסט נישט פון די אלע נייעס. על כן וועגן דעם צריך כל אדם, צריך כל אדם, דארף יעדער מענטש, לרחם מאוד, זייער שטארק זיך רחמנות האבן על בשר הגוף אויף דעם פלייש פון די גוף, לראות צו זען לזכך הגוף צו מזכך זיין די גוף, עד שתוכל הנשמה, ביז די נשמה וועט קענען להודיע לו אים צו מודיע זיין מכל מה שהיא רואה אלעס וואס ער זעט און משיג איז וועט ער דאן זען גענאך שטענדיג קענען וכשהגוף הוא בבחינה זו ווען די גוף איז אין אזא בחינה היא טובה לנשמה איז זייער א גרויסע טובה פאר די נשמה שלפעמים אסאך מאל נופלת ממדרגתה אסאך מאל פאלט אראפ די נשמה פון איר מדריגה. כשהגוף צח ואור, די גוף איז לויטער און לעכטיג, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף, קען די נשמה נתרומם ווערן און צוריקגיין צו איר מדריגה דורך די גוף. און סתם ארויסצוברענגן וויאזוי וויאזוי לענינינו וויאזוי אונז לעבן יעדן טאג. למשל א מענטש וויל אויפשטיין פארטאגס, ער האט א גרויסע אור אויפצושטיין פארטאגס, ער וויל דאווענען ותיקין, אבער למעשה די גוף זאגט ניין, אבער אויב איז ער זוכה, ער איז מסביר פארן גוף אז ס'לוינט זיך אים אויפצושטיין ותיקין, איז נאכדעם ווען אמאל וועפט אים אויס טאקע מצד די נשמה וועפט אים אויס די גרויסע התלהבות, אבער די גוף האט פארשטאנען אז ס'לוינט זיך אים, במילא גייט ער שוין ארויס, די גוף גייט אים ארויסשטופן פון בעט. היינו, על ידי תענוגי הגוף, מ'זאגט פארן גוף פון זיינע תענוגים, ער זאגט פארן גוף אז ס'לוינט זיך אים, ער גייט האבן א גרויסע תענוג ווען ער וועט אויפשטיין צופרי, איז תוכל לזכור ולעלות לתענוגים שלה, דורך די תענוגי הגוף וועסטו קענען געדענקען און צוריקגיין צו די תענוגים פון די גוף, כי מאחר שהגוף גם כן טוב וכשר, ער איז אויך גוט און כשר, מען רעדט דאך נישט דא פון עבירות, יא מען רעדט דאך נאר פון א זאך וואס די גוף איז נישט מסכים. יא, און מען רעדט ואינו נלכד בתענוגים, מען רעדט נישט ווען ער איז נלכד בתענוגים, על כן תוכל הנשמה, קען די נשמה לחזור צוריק גיין על ידי תענוגי הגוף, למעלתה צו איר מעלה. וכן, און אזוי אויך גם על ידי הרשימות שיש בגוף, על ידי הארות שהאירה בו הנשמה מקודם, ווען די נשמה איז אויף א גוטע מצב, איז געט ער ארויס א צייכן, און ער האט א הארה וואס עס האט אים געלאכטן, יא, איז תוכל עתה קען יעצט די גוף, לזכור, געדענקען, ולעלות איז צוריק צו ארויף צו גיין, ולחזור איז צוריק צו קערן למדרגתה צו איר מדריגה. וזה בחינת דאס איז די בחינה, מבשרי, פון מיין פלייש, דאס מיינט פון מיין גוף, אחזה אלוק קען איך זען דער גאט, מבשרי דייקא, היינו על ידי בשר הגוף, דורך די בשר הגוף, יחזה אלוק קען איך זען קוקן דעם אייבערשטן, היינו, השגות אלוקות, א גרויסע השגות, א געטליכע השגות, היינו, שהאדם בגופו, דער מענטש אין זיין גוף, יראה זאל זען, ויחזה,

יא, מבחינת והכלבים עזי נפש, די כלבים זענען עזי נפש, אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה ולהתקרב אל הגוף, להודיע לו מההשגות שלה, ער קען ער קען נישט צוגיין זאגן השגות, די גוף זאגט איך וויל נישט הערן וואס דו האסט צו רעדן, ער איז איז א עזות פנים דער גוף, כי תוכל להלכד בתוקף ועזות הגוף, אמאל איז די די גוף מעג נישט זיין גערעכט, אבער אזוי אז אזא מין תוקף אזא שטארקע און אזא עזות פנים, יא, און ער האט נישט געפרעגט, ער האט נישט געזאגט שום רענצער. ומה שהגוף עז וחזק בתאוות בתאוות, ער איז אזוי שטארק און פעסט מיט תאוות, אז מען קען נישט רענצען, וצריך לזה עזות דקדושה, דארף מען האבן עזות דקדושה, היינו קולות, דא דארף מען זיך נעמען שוין שרייען, הנ"ל שעל ידי זה דורך דעם משבר צוברעכט ער עזות הגוף די עזות הגוף כי אנחה ווייל א קרעכץ שוברת צוברעכט גופו של אדם די גוף פון די מענטש ממילא כשמשבר עזות ווען ער צוברעכט די עזות ותקיפות און די שטארקייט הגוף פון די גוף על ידי זה דורך דעם תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף קען זיך די נשמה דערנענטערן צו די גוף. כי לא תהיה נלכדת שם ס'וועט נישט ווערן דארטן פארכאפט אין די תאוות פון די גוף, וזה בחינת, און דאס איז די בחינה, מקול אנחתי, דורכדעם וואס איך שריי, דבקה עצמי לבשרי, ווערט מיין עצם קאנעקטעד צו מיין פלייש, עצמי היא הנשמה, דאס איז די נשמה, שהיא עצם האדם, דאס איז די עצם פון די מענטש, וואס איז די מענטש בעצם? די נשמה. כי עיקר עצמיות האדם, יא, די גאנצע עצמיות פון א מענטש, מה שנקרא אצל האדם אני, וואס איז די אני? וואס איז די איך? היא הנשמה, דאס איז די נשמה, שהיא עצם הקיים לעד, דאס איז די עצם וואס בלייבט שטיין אויף אייביג. אבל אבער מחמת עזות הגוף בתאוותיו, די גוף איז דאך אזא עזות פנים אין זיינע תאוות, אזי הנשמה, די נשמה שהיא עצם האדם, וואס איז די עצם פון די מענטש, רחוקה מבשרו, איז ווייט פון זיין פלייש וגופו פון זיין גוף. אבער על ידי קול אנחה, דורך דעם וואס ער געט א קול פון א קרעכץ שהיא בחינת עזות דקדושה, דאס איז עזות דקדושה, איך שריי ס'טויג נישט פאר מיר דא, ס'טויג נישט פאר מיר די אלע תאוות, כנל על ידי זה נשבר ווערט צובראכן עזות גופו די עזות פון זיין גוף, ואז און דעמאלטס מתקרבת, ס'דערנענטערט זיך, ומתדבקת, און ס'באהעפט זיך העצם די נשמה לבשר צו די פלייש, היינו הנשמה לגוף. און די נשמה צו די גוף וזה, און דאס פשט מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי, דורך דעם וואס איך שריי, קאנעקט זיך מיין עצם, צו מיין פלייש כנל, וזה בחינת קול התקיעות, דאס מיינט אויך די קול פון תקיעות. היא בחינת איז די בחינה מקול אנחתי, די קול פון מיין געשריי, מיין קרעכץ, והוא משבר גופו של אדם וואס עס צוברעכט די גוף פון די מענטש בבחינת אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אז איך בלאז שופר אין שטאט איז די פאלק ציטערט נישט דאס מיינט אז די גוף הייבט אן צו ציטערן ער ווערט אויס עזות פנים די גוף במילא ועל ידם יוכל לבוא יוכל לבוא לרועים הנ"ל דורך דעם וואס די גוף איז שוין צוטראסקעט האט פארלוירן א עזות פון די סטרא אחרא, במילא יעצט איז דא די רועים די צדיקים וואס קענען אים זאגן אז מען דארף האבן אמונה, זיי לערנען אים אויס ווי מען האט אמונה, דאס איז בחינת דאס איז בחינת תקיעה שברים תרועה, די תקיעה, וואס איז די תקיעה? הם הקולות קול עוז, דאס איז די קול עוז וואס א מענטש קרעכצט און א מענטש שרייט און א מענטש זינגט פארן אייבערשטן, וואס דורך דעם שברים וואס מיינט שברים שעל ידו נשבר עזות הגוף כנ"ל און דורך דעם ווערט צובראכן די עזות הגוף אזוי האבן מיר געשמועסט און נאכדעם גייט תרועה וואס מיינט תרועה בחינת ואתה תרעה את עמי נו דו וועסט פאשען מיין פאלק און דאן קומט מען צו צו די מדריגה וואס מען קומט נענטער צו די רועים צו די שבעה רועים שהם הרועים דקדושה וואס דאס איז די רועים דקדושה שאי אפשר להתקרב להם מען קען נישט אנקומען צו זיי כי אם על ידי עזות דקדושה נאר איך האב עזות דקדושה שהם בחינת קולות דקדושה די קול פון די קדושה

אז ער זאל צוברעכן די עזות דסטרא אחרא, במילא קומט ער אריין צו זיך אליינס, ווען ער קומט אריין צו זיך אליינס, דעמאלטס קען ער מקבל זיין די אמונה פון די צדיקים, ווען ס'איז דא אמונה פון צדיקים, הערט ער אויס די מוסר וואס ערליכע אידן זאגן אים. אות ו' וכן, און אזוי אויך בכלליות בני אדם, אין די כלליות פון מענטשן, יש בחינת עצם ובשר. די רעסט פון אלע מענטשן דאס איז דא אין צווישן אלע מענטשן א בחינה פון עצם ובשר היינו שהחכם האמת דער אמת'ער חכם שהוא בחינת הנשמה להעם ער איז די נשמה פון די פאלק יא שהם למטה ממנו וואס די עולם איז נידריגער פון אים סאו הוא בחינת עצם ער איז א בחינה פון עצם פון א נשמה והעם הם נגדו און די פאלק איז קעגן אים בחינת בשר א בחינה פון פלייש אזוי ווי די גוף כשהם בחינת בשר ווען זיי זענען בחינת בשר כמו בשר הגוף בעצם האדם, וכשהם בחינת בשר כמו בשר הגוף בעצם האדם, אזוי ווי די פלייש פון א גוף פון די עצם פון א מענטש, הם שומעים קול האנחה, זיי הערן די קול אנחה, היינו קולו של החכם, זיי הערן די קול פון די חכם, ושוברת גופם, וואס עס צעברעכט זייער גוף, בחינת אנחה, די אנחה שוברת וואס עס צעברעכט, ועל ידי זה יוכל לסמוך

אפילו אם שומעים קולו, אפילו זיי הערן יא זיין קול, אין נשמע הקול בעצמו, ער איז נישט די קול אליינס כי אם קול הברה נאר א קול פון הברה. איז דא, טוט דער רבי אריין אויף א נייע זאך, און מען דארף דא וויסן אז ס'איז א מורא'דיגע ענין וואס מען רעדט דא, וואס אסאך מאל א מענטש וויל תשובה טון, איז ווילאנג א מענטש האט בכלל נישט געקרעכצט און בכלל נישט געשריגן, איז חיצונים לאזן אים, ביסט אין אונזער פעקל, ביסט אין אונזער זאק, אין אונזער צאמעלעך. אבער וואס וועט זיין די רגע וואס א מענטש הייבט אן צו צו שרייען, הייבן זיי אן צו ווייזן אזא מין דאס כאילו זיין גאנצע לעבן איז נישט מסודר. במילא ווען ער וועט שרייען, אנשטאט צו שרייען בעצם פאר זיין רוחניות, וועט ער יעצט זיך נעמען שרייען פאר זיין גשמיות אז כ'ווייס נישט, גארנישט כ'טויג נישט. און במילא, דאס איז די קול הברה וואס קומט ארויס פון די קול אנחה. סאו דארף מען זייער שטארק אכטונג געבן אז ווען איך הייב אן צו שרייען, טאקע עס איז טאקע זייער גוט ס'זאל צוברעכן דעם מענטש, אבער ער דארף אויך וויסן אז גלייך ווען ער ווערט צובראכן, זיין גוף, קען דא אריינקומען א חלק וואס די גוף הייבט אן צו פילן אז אויב ער האט נישט זיינע געברויכן, און מיט דעמאלטס הייבט אן די גוף צו וויינען וועגן די גופ'ס געברויכן. איך דארף דא צוברעכן די גוף כדי די גוף זאל הערן וואס די נשמה האט צו פארקויפן, נישט די גוף זאל צובראכן ווערן און פילן אז ער איז צובראכן און רעדן וועגן זיך. סאו די קול הברה מיינט דאס איז נישט די ריכטיגע קול, ער שרייט יעצט מיט נישט קיין ריכטיגע קול. ער שרייט אז זיין גוף איז גארנישט ווערד, אבער ער וויל משפיל זיין זיין גוף, ער וויל נישט אז די גוף זאל ווערן נשלם צום נשמה. אלזא, די קול הברה היא, וואס איז די קול הברה וואס מען האט יעצט גערעדט? איז דער רבי זיי מסביר, כי כשנתעורר קול דקדושה ווען עס איז ווערט אויפגעוועקט א קול דקדושה, אזי מתעורר ממנו קול דסטרא אחרא, די קול פון סטרא אחרא ווערט אויך אויפגעוועקט. כי פארוואס קומט טאקע דער קול פון סטרא אחרא? ווי ווערט דאס?

ומתחילין לצעוק, זיי הייבן אן צו שרייען ולקטרג נגדו צו מקטרג זיין קעגן די מענטש, וזה קול הברה, דאס איז א קול הברה, שיוצא מקול הקדושה, ס'קומט ארויס פון די קול הקדושה, וזה בחינת אם עוונותינו ענו בנו, וואס מיינט אם עוונותינו ענו בנו? ענו איז א לשון צעקה, ענו מיינט א לשון פון א געשריי, היינו שהעוונות צועקים בנו, די עוונות שרייען אין אונז, ס'איז נישט, איך וויל שרייען אז מיין גוף זאל ווערן נענטער צו מיין נשמה, אבער למעשה האב איך דאך געטון עבירות, סאו די די עבירות הייבן אן צו שרייען, בתוכנו ממש אין אונז ממש, על ידי שנתעורר קול דקדושה, נאכדעם וואס ס'איז געווארן נתעורר קול דקדושה, כמו שכתוב שטייט אצל הצרפית, זקני צרפת, אזוי ווי דארט ביי אליהו הנביא, און ער זאגט אזוי, בא אלי דער נביא געקומען צו מיר להזכיר את עווני, צו מזכיר זיין מיינע עבירות. היינו, כל זמן שלא היה שם אליהו, אליהו איז נישט געווען דארטן ולא היתה הקדושה גוברת האט די קדושה נישט גובר געווען כל כך אזוי שטארק, היו עוונות שלה אירע עבירות נחים ס'איז געווען רואיג.

אפילו מען שרייט א קול פון קדושה, ואינו זוכה לשמוע קול דקדושה בעצמו, מען הערט נישט די קול קדושה אליינס, לשבר על ידו עזות הגוף, צו צוברעכן דורכדעם די עזות הגוף און נאכדעם גייט מען צו די נשמה, כי אם קול הברה מ'הערט א קול הברה שהוא קול העוונות, די קול פון די עבירות, שנתעוררים וואס איז נתעורר נגד קול הקדושה, דאס איז אקעגן די קול פון די קדושה, והם צועקים בתוכנו, זיי שרייען אין אונז.

שאול תחתית ומתאנח און ער קרעכצט ותוקע על זה און ער בלאזט שופר וועגן דעם. ואותן העומדים בחוץ וואס שטייען דא פון דרויסן שאינם בחינת בשר, זענען נישט בחינה פון בשר, אם קול שופר שמע יצא היינו שיכול לצאת מתוך הרע שלו אויב מאכט עס אז ער קען ארויסגיין פון זיין רע און זיך קאנעקטן מיט זיין נשמה האט ער יוצא געווען, אם קול הברה שמע האט ער נאר געהערט די קול פון הברה לא יצא נמצא וויין קול. אנחת האדם בעצמו אינו שומע אם סיי די קול פון אנחת האדם אליינס יא הערט ער נישט אם אינו בבחינת בשר אויב איז נישט קיין בחינת בשר שהגוף רחוק כל כך מעצם הנשמה עד שאינו בבחינת ס'איז נאכנישט קיין בחינת בשר אזי אינו שומע קול אנחתו הערט ער נישט די קול פון זיין קרעכץ וכן אזוי קול אנחת החכם ווען די חכמים זאגן אים מוסר הערט ער אויך נישט אם אינו בבחינת בשר לחכם, אויב איז נישט קיין בחינה פון בשר לחכם, אינו שומע קולו הערט נישט א קול, כי אם נאר, קול הברה, די קול פון די הברה, וואס דאס קומט ארויס פון זיינע עבירות. סאו וואס טוט מען יעצט? איך מוז שוין יא שרייען? זאגסטו מיר אז איך שריי, הייבן אן אנדערע חברה אויך צו שרייען, סאו וואס גייט פאר דא? וויאזוי קען איך מיך ארויסדרייען? יעצט געט ער די עצה אות ח', ולבוא לבחינת בשר, ס'זאל יא זיין בחינת בשר, נישט די קול פון הברה, הוא על ידי שימוש, דורכדעם וואס איך באדין, איך טו מיט די הענט, יעצט קומט אריין זייער גוט וואס מיינט אמונה מיט די הענט, אמונה מיט די הענט איז טייטש, נישט נאר איך גלייב מיט מיין קאפ, נאר וואס איך גלייב טו איך מיט די הענט, על ידי שמשמש את החכם ער באדינט דעם חכם, נעשה בחינת בשר לחכם אזוי ווערט ער א בשר לחכם, וכן על ידי שמשמש הגוף לנשמה במצוות בעשיית מצוות מעשיות, ווען א מענטש טוט מצוות מעשיות וואס מען טוט מיט די הענט, דעמאלטס נעשה הגוף בחינת בשר לנשמה, איז דאס א עצה, כאטשיג די קול הברה פארפירט אויכעט, אבער איך קען הערן די קול דקדושה ווייל איך טוה זאכן פאר די קדושה.

פאר דאס דאס בחינה פון ירושלים קריה נאמנה שזוכה לבוא לאמונה שהיא כללות הקדושה וואס איז כללות הקדושה שמקבלין פון ווי נעמט מען עס מצדיקי הדור האמיתיים פון די אמת'ע צדיקי הדור שאי אפשר להתקרב אליהם מען קען נישט אנקומען צו זיי כי אם על ידי עזות דקדושה דאס איז עזות דקדושה בבחינת כל הקולות דקדושה אלע קולות פון קדושה שעל ידי זה משברים עזות דסטרא אחרא וואס דורכדעם צוברעכט מען עזות דסטרא אחרא שהיא בחינת עזות הגוף וואס איז עזות הגוף, וזוכה להתקרב ולהתדבק אליהם און אזוי איז מען זוכה צו נענטער צו ווערן צו מדבק זיין צו זיי על ידי זה זוכה לאמונה שלימה איז זוכה צו אמונה שלימה שהיא בחינת ירושלים קריה נאמנה א שטאט פון אמונה כנ"ל און וואס טוט זיך מיט די קול הברה איך דארף נישט ציטערן פארוואס ווייל איך דארף ב איך דארף טוהן מצוות מעשיות דאס מיינט העלפן די צדיק א געוויסע זין וואס די די גוף מיין גוף זאל באדינען די צדיק, און די זעלבע זאך איך זאל טוהן מער מצות מעשיות דורך דעם וועל איך זוכה זיין צו זיין די ריכטיגע קרעכץ די ריכטיגע שריי, און מיט די ריכטיגע שריי וועל איך אנקומען צו די ריכטיגע אמונה, זאל מען זוכה זיין.